שוין אין רעדן זאל עושים מאהבה ושמחים כ'קען נישט אזוי גוט די ניגון אבער כ'קען די טייטש פון די ניגון כ'קען נישט אזוי גוט די ניגון אבער כ'קען די טייטש פון די ניגון די הייליגע חכמים זאגן עושים מאהבה אלע וואס דינען דעם אייבערשטן מיט ליבשאפט שומעים חרפתם ואינם משיבים זיי הערן ווי מ'פארשעמט זיי און זיי ענטפערן נישט צוריק עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, זיי זענען די ליבהאבערס פונעם אייבערשטן. ברסלב'ע חסידות איז דאס א גרויסע גרויסע גרויסע זאך איז בזיונות, עד כדי כך אז עס איז געווען א גרויסע צדיק אין ברסלב, ער האט געהייסן הרב אברהם בר רבי נחמן, ער האט געזאגט, ווען מענטשן וואלטן ווען געוואוסט די גרויסקייט פון בזיונות, און ווען מען וואלט ווען געוואוסט ווען א בזיון קומט, וואלט מען פארדעם געגאנגען זיך טובל'ען אין מקווה. אזוי ווי עס איז דא ערליכע אידן פאר א מצוה גייען זיי מקווה. מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף קומענדיגע וואך קומט שוין די הייליגע יום טוב חנוכה מען גייט אנצינדן די הייליגע מנורה, איז דא ערליכע אידן וואס פירן זיך פאר מען גייט צינדן די מנורה גייען זיי מקווה. כאפט א טבילה אין מקווה. הייליגע ר' נתן איז געגאנגען צוויי מאל אין מקווה, ביי חצות איז ער געגאנגען אין מקווה, אויפגעשטאנען יעדן טאג חצות, נאכן פארן דאווענען א גאנצע א גאנצע נאכט כמעט נישט געלערנט, און פארטאגס פארן עלות נאכאמאל געגאנגען אין מקווה פארן דאווענען. ערליכע אידן פירן זיך פאר מען גייט פאר מגילה ליינען, פאר חנוכה לעכט, פאר תקיעת שופר. דאס וויל איך נישט אויסזאגן הויעך, ווייל איך וויל האבן א ליידיגע מקווה פאר תקיעת שופר. אז די עולם וועט זיך נאך דערוויסן אין בילדינג אז דער ראש ישיבה לויפט אין מקווה פאר תקיעת שופר, וועל איך דאך שוין אויך נישט קענען גיין. אז די גאנצע עולם לויפן אין מקווה, אבער אזוי פירט מען זיך, מען גייט אין מקווה. מען גייט אין מקווה, ווער ס'ווייסט ווייסט. די יודען דא ווייסן, פאר תקיעת ש, אה, כ'בין שוין געווען היינט אין מקווה, און די גאנצע טאג פון מקווה ביז תקיעת שופר איז מען געווען נאר אויסגענוצט מיט. מיט הייליגע זאכן, וואס טוהן מיר אונז און וואס טוהן מיר אונז אין אומאן? מ'שטייט אויף פארטאגס, מ'גייט אין מקווה, און מ'זעצט זיך אוועק לערנען שיעורים כסדרן, ס'דא א שיעור אין דף גמרא, נאכדעם גייען מיר אונז צוזאמען צום הייליגן ציון פון רעבן, מ'קומט צוריק שטעלט מען זיך א פסוקי דזמרה, אדון עולם, מיט המלך, שוין, אה, פאר תקיעת שופר לויפט מען נאכאמאל אין מקווה. האט רבי אברהם ר' נחמן געזאגט, א בזיון וואלט מען אויך געדארפט אזוי טוהן, גיין אין מקווה אבער מ'ווייסט דאך נישט ווען די בזיון קומט. א בזיון גיט א קום. פאפ! פלוצלינג, איך האב גארנישט אויסגערעכנט אז איינער וועט עפענען א מויל יעצט און מיך אזוי באוואשן. פארוואס בזיונות איז אזוי גרויס? דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר"ן, די ערשטע חלק, סימן ו', עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. איך רעד אביסל וועגן בזיונות, ווייל איינער פון די בחורים האט געבעטן אז מ'זאל רעדן א שיעור וועגן בזיונות. עיקר התשובה, וואס איז די עיקר פון תשובה? א מענטש גייט אריבער א בזיון און ער שווייגט אפ. און ס'איז דא אין דעם כמה בחינות יעדן טאג. ס'איז דא א בחינה פון א בזיון פון א צווייטן. איז עס א בחור און ער גייט אהיים, די טאטע גיבט אים אריין אזא גוטע מוסר דרשה, די מאמע זאגט אים עפעס פאר, די געשוויסטער מאכן פון אים חוזק, דארף מען געדענקען וואס דער הייליגער רבי זאגט, עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק, מען ענטפערט נישט צוריק, מען האט א בזיון, גייט מען אין א זייט און מען זאגט, איך דאנק דיך הייליגער באשעפער אז דאס זאל זיין כפרת עוונות פאר מיר אנשטאטס פאסטן, ווייל וואס געשעט ווען א מענטש פאסט? טוישט זיך אים די בלוטן, ס'פאלט פון אים שטיקער, די פעטנס מיט די בלוטן, די זעלבע זאך ביי בזיון, די בלוטן האבן א וועג וויאזוי ס'לויפט אין א מענטש, פלוצלינג א בזיון, ער ווערט רויט, ער ווערט ווייס, די בלוט גייט ארויף, די בלוט גייט אראפ, דאס איז א אזוי ווי א פאסט, אזוי ווי דאס איז סיי ווען מ'קומט טאטע מאמע, טאטע מאמע זאגן עפעס טאר מען זיך בכלל נישט ענטפערן, טאטע מאמע זאגן עפעס זאל מען וויסן שטייט דאך דאס שטייט אין עשרת הדיברות, די וועלט זאגט אז ווען די עשרת הדיברות וואלט געשטאנען אין צוואת רבי יהודה החסיד וואלטן מענטשן מער אכטונג געגעבן אויף דעם. מענטשן האבן זייער מורא פון א פירות בוים אפשניידן, יא, מענטשן האבן מורא פון א פירות בוים, ער האט געקויפט א פראפערטי און ער ווייסט יעצט נישט וואס צו טון, ער האט געטראפן א עפל בוים, ער ווייסט נישט וואס צו טון, ער גייט צו זיין רב, דאס איז איינע פון די שאלות וואס ער פרעגט זיין רב, האט איך נישט נאר וואסערע טעלעפאן צו קויפן, דאס פרעגט ער נישט, אבער די פירות בוים דאס פרעגט ער, די וועלט זאגט ווען די עשרת הדיברות וואלט געשטאנען אין צוואת רבי יהודה החסיד, יא יואליש, וואלטן מענטשן מער אכטונג געגעבן אויף דעם. א מענטש פארבויט א, ער פארבויט א, ער בויט איבער א הויז, ער מאכט, ער מאכט פיקס און פליפ. עטס ווילט זיך אויסלערנען ביזנעס? מען ווערט געוואר, מען קוקט, מען קוקט זיך אום אין געגנטער וואו ס'איז, מען קען קויפן פאר ביליג א הויז, מען מאכט א חשבון וויפיל ס'קאסט, מען מאכט א שנעלע חשבון וויפיל קען מען עס פארדינגען, וויפיל וועט מיך קאסטן די מארטגעדזש, און ס'וועט מיך איבערבלייז איבערבלייבן אפאר דאלער, און ווען וועל איך צוריק מאכן מיין געלט ביז וויפיל יאר מנחם? ביז צען יאר, אויב דו קענסט צוריק מאכן דיין געלט ביז צען יאר, איז א גוטע דיעל, א גוטע געשעפט, און וויפיל געלט וועט מיך קאסטן אריינצולייגן דא, אבער איך דארף פארמאכן א טיר מיט א פענסטער, ווערט ער אזוי דערשראקן, ער לויפט צו זיין רב פרעגן צו מ'דארף, פארוואס ווערסטו נישט דערשראקן ווען דו ווילסט טאטשן דיין בארד? דאס דאס האט ער געזען ביי מענטשן אז מענטשן נעמען אראפ מענטשן נעמען אראפ ס'איז דא מענטשן וואס פארשטאפן אויך פענסטערס דו ווייסט ס'איז דא מענטשן וואס שניידן אפ פרוכט ביימער עשרת הדיב איך זאג יענקל די וועלט זאגט עשרת הדיברות וואלט געשטאנען אין צוואת רבי יהודה החסיד וואלט מען מער אכטונג געגעבן אויף דעם. צוואת ר' יהודה החסיד דארט שטייט כיבוד אב ואם, ס'שטייט נישט אין צוואת ר' יהודה החסיד, איי ס'שטייט אויף די לוחות, עשרת הדיברות, טאטע מאמע זאגן דיר א ווארט זאלסטו וויסן, טארסט נישט ענטפערן, נישט נאר ווייל ברסלב חסידים דארפן ישמע בזיונו ידום וישתוק, תורה זאגט כבד את אביך ואת אמך, טאטע האט עפעס געזאגט? טאטע איז נישט דיין חבר? חברותא כלפי שמיא מי מהנה זאגט די גמרא, איז דא עפעס אזא חברות'ישקייט ווען עס קומט צום אייבערשטן, עס קומט צו טאטע מאמע, טאטע מאמע נישט קיין חבר, די פראבלעם איז מען וואקסט אויף מיט זיי יונגערהייט, סאו מען בלייבט אזוי חבר'יש מיט א ווארט פאר דיך, או יע, או נא, כ'האב דיך נישט געפרעגט, האסט מיך נישט, טאטע מאמע, טאטע מאמע. טאטע מאמע זאגן, מען מאכט צו די ליפן, און אויב מען פילט מען גייט שוין עפענען נעמט מען די ציינער פון אינעווענדיג, פרובירט עס אויס, און מען קוועטש, ניין נישט די ליפן, נעם די ציינער און קוועטש ארויף אויף די ליפן, אזוי איז עס, מען ענטפערט נישט. מ'ענטפערט נישט. טאטע מאמע דא לעש אויס דיין טעלעפאן דא נישט קיין אפיס. קומסט אין ישיבה פיר וואס האסטו מורא צו לייגן אויף ווייברעיט א גאנצן טאג קומסט דאך אין ישיבה. קומט אין בית מדרש נישטא קיין טעלעפאן.

איך בין עס מקבל און איך וועל רעדן פון דעם נאכאמאל, איך וועל רעדן נאכאמאל פון דעם. קומט אין בעסמעדרעש, וואס קען מען נישט מאכן אויף ווייבערעיט א גאנצן טאג? וואס וועסטו פארפאסן? א דיעל פון? וואס וועסטו פארפאסן? איז טאטע מאמע זאגן א ווארט? טאר נישט ענטפערן. טאטע מאמע רופן דיך אריין, זאגן אה, אה, אזוי פירט זיך אויף, אזוי פירט מען זיך אויף, אה, אה. איך קען דיר צוריק ענטפערן, כ'טאר נישט ענטפערן, טאטע מאמע טאר מען נישט ענטפערן, נישט אז מ'טאר נישט ענטפערן, טאטע מאמע מחויב, שטייט אין, מוהרא"ש ברענגט ספר חסידים, אסאך מאל ברענגט מוהרא"ש אין אשר בנחל, ספר חסידים אז כבד את אביך ואת אמך דאס איז אויכעט בלב, דאס איז א שווערע מצוה שוין, ווען ס'איז נו ווי זאגט מען עס, ווי זאגסטו עס, טעקניקל, ווען ס'איז אין מעשה. פיין, וואס דארף איך טון פאר כיבוד אב ואם? זיך אויפשטעלן? זיך אויפשטעלן צו איך וויל צו איך וויל נישט? וואס נאך איז די הלכות פון כיבוד אב? מ'טאר נישט זיצן אויף א טאטע'ס פלאץ, אויף א מאמע'ס פלאץ? אקעי, כ'קען מיך נישט אראפזעצן אויף טאטע מאמע'ס פלאץ? וואס נאך? מ'טאר נישט רופן טאטע מאמע ביים נאמען? כ'קען נישט רופן ביים נאמען. מ'טאר נישט איבערהאקן זיינע ווערטער? שוין אביסל שווער, אקעי. איך קען פאלאוען ארדערס, איך קען פאלאוען די הלכות פון די תורה, אבער אין הארץ, איך זאל מכבד זיין אין הארץ, אה, דאס גייט גארנישט. אבער אז די תורה זאגט כבד את אביך ואת אמך, מוז זיין א וועג פאר יעדן איינעם, איך מוז טראכטן גוט אויף מיין טאטע, איך מוז טראכטן גוט אויף מיין מאמע. אטאמאטיש, איינמאל מען טראכט גוט אויף א טאטע, מען טראכט גוט אויף א מאמע, אז אפילו זיי וועלן שרייען, איז שוין גרינגער.

אז מען האלט, דארף מען אויף דעם אסאך בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך, איך זאל האלטן פון מיין טאטע, און איך זאל ליב האבן מיין טאטע, איך זאל האלטן פון מיין מאמע, אפילו עס איז שווער צו צו וואוינען, נו, קען מען זיך שוין א עצה געבן, אסאך מאל קען מען גיין וואוינען ערגעץ אנדערש, מען קען גיין שלאפן ביי א משפחה אדער ישיבה, איז אויסער דעם, אז מען האט דיך מבייש געווען, מען האט דיך געגעבן א גוטע גיסו מיט א חוזק געמאכט, עפעס א גוטע דזשאוק אויף דיר. ס'איז דאך די מתנה פון הייליגן רעבן עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק פאסטן האסטו כח? יואל יואל הקטן פאסטן האסטו כח? זאג מיר דעם אמת האסט נישט קיין כח צו פאסטן האסט אפילו נישט קיין כח צו גיין אויף דייעט רעדט נישט פון פאסטן דייעט מען לאזט דיך עסן אבער עס מיט א גבול לאז מיך אפ. דו גייסט מיר נישט איינטיילן וויאזוי צו עסן, איך האב נישט קיין כח, איך קען נישט יעדע מאל טראכטן און גיין, איז דא וואס די פרויען האבן אזא סקעיל אינדערהיים, אזא קליינע וואג אויפן קאונטער, און און און ס'איז דא פרויען וואס דארפן ברענגען פרנסה, לאזן זיי ארויס א שמועה אז זיי האבן א נייע סארט דייעט וואס זיי קענען העלפן יעדן איינעם, און מ'זאל זיי רופן, און די ערשטע טעלעפאן קאל קאסט צוויי הונדערט דאלער, און נאכדעם

כ'ווייס נישט וואס איך מיין זאגן. יאנקעלע, דאס שריי איך דיך שוין די לעצטע צען יאר, פון ווען מ'איז דא? פון ווען מוהרא"ש איז אוועק? כ'שריי איך דיר, גיי הפצה ביי די היימישע עולם. דו האסט אלץ געמיינט אז מ'דארף מקרב זיין, מ'דארף דא צוריק ברענגען כלל ישראל, די היימישע עולם דארף מען צוריק ברענגען. כ'וויל נישט פאסטן. אה, עס איז דאך דיין יום כיפור, ס'איז דיין יום כיפור דיין יום כיפור. יום החופה די אייבערשטע העלפט ס'איז איינמאל די אייבערשטע העלפט ס'איז איינמאל אין לעבן די אייבערשטע העלפט געענדיגט איך האב איינמאל חתונה נישט דא אזא זאך נאכאמאל נישט דא אזא זאך די אייבערשטער מיך אפהיטן פון צרות נישט פון קיין מיתות און פון קיין גירושין גארנישט איך ווייס נישט פאסט יום החופה פאסט מען איך האב נישט קיין כח איך האב נישט געפאסט יום החופה. ביסט נישט ברוגז אויף מיר? כ'האב חתונה געהאט ראש חודש. כ'האב זיך געווארט, מיין מאמע האט מיר צוגעשטעלט, מיין מאמע האט מיך געבאקן א היים, מיין מאמע האט מיך געבאקן א היימישע בילקע, מיך געקאכט היימישע פיש פריש, מיט אזוי חתן, ס'איז געווען די חתן אין שטוב, און מאכן א פיינע בילקע מיט א פיינע פיש, מיט פיינע פישזאפט, שוין דריי און צוואנציג יאר און איך געדענק נאך די טעם פון דעם. קען איך אראפשלינגען נאכאמאל די שפייעכץ. אזוי פיין איז עס געווען. יא, ביי אונז אין די משפחה דאס די, מ'איז נישט אזוי פארנומען די טאג פון די חתונה, ווייל ס'דא פלעצער וואס ווי איז דא צייט צו גיין מאכן א חלה, א פרישע חלה יא. דאס איז די גאנצע זאך וואס מ'דארף טון, מ'האט גארנישט געדארפט טון, נישט קיין פיקטשערס, נישט קיין זאכן. מ'לעבט די עכטע, מ'דארף עס נישט. שוין, איך פאר אוועק מענין לענין, און זאג איך אים פאסט ביז חצות, שוין די געדאווענט די חתן האט געדאווענט דאס קומט עלף אזייגער נאך נאך שחרית ישיבה, זאג איך אים נאך איין שעה, צוועלף אזייגער וועסטו דיר מאכן א קאווע, פאסט ביז חצות, ס'איז יום החופה, ס'איז יום החופה מ'איז דיר מוחל אלע עבירות, כ'האב נישט קיין עבירות. מ'האט נישט קיין עבירות דא, מ'האט חתונה יונג דא, מ'האט נישט קיין עבירות, וויאזוי זאל מען טון, טאקע נישט קיין עבירות. איז איז דו האסט כח צו פאסטן? יואל כהן, האסט נישט קיין כח צו פאסטן. דא דער רבי האט עפעס א אנדערע א אנדערע א אנדערע היינט איז ארויסגעקומען א נייע סארט וועג וויאזוי מ'קען פארלירן פונט. מ'געט אריין א נידל. וואס גייט פון דעם?

גארנישט. אבער ווי מיין שידוך ישמע בזיונו ידום וישתוק דו שווייג, ווארט, און דער אייבערשטער וועט דיר העלפן, אלע עבירות וועט דיר וועט דיר אפגעמעקט ווערן, און דו ווערסט א חתן, און דו ווערסט א חתן און שטעלסט אויף א שיינע שטוב. איך האב אלעס בחורים זיצן דא און זיי קוקן אויף מיר אזוי. ווי, ווי, ווי שידוך? ווען שידוך? די ישיבה שטייט שוין די זיבעצנסטע יאר. יעדער וואס וויל חתונה האבן, נישט איינער וואס, וואס לעבט אין דמיון, דמיון, ער גייט טרעפן עפעס א זאך וואס איז לא היה ולא נברא. מיין תפילה איז, איך זאג עס, מיין תפילה, ברוך השם איך האב שוין חתונה געהאט, מיין תפילה פאר א בחור איז, רבונו של עולם, איך זאג נישט ניין. איך זאג נישט ניין, ברענגסט פאר א שידוך, זייער געזונט, זייער חן, אז ס'איז נישט מיין באשערטע, זאלן זיי זאגן אויף מיך ניין, איך'ל מיך גארנישט באליידיגן, איך'ל מיך גארנישט באליידיגן, אבער ביז די שידוך, ישמע בזיונו ידום וישתוק. ס'דא נאך א בחינה פון בזיון, נאך א בחינה פון בזיון, א מענטש ווארט שוין אזוי לאנג צו זיין א ערליכע איד, און ער בעט און ער בעט און ער בעט דעם אייבערשטן און ער מאכט פרישע קבלות און ער און ער מאכט פרישע זאכן, ער טרעפט זיך נאכאמאל אין א עבירה, ער טרעפט זיך נאכאמאל אין א פגם, נאכאמאל פוגם געווען בברית, נאכאמאל נישט געהיטן די אויגן, נאכאמאל מוציא געווען זרע לבטלה, נאכאמאל אראפגעפאלן. ס'איז בזיונות, ס'איז בזיונות. איך לאָז אַלעס אָפּ. ניין, איך לאָז נישט אַלעס אָפּ. ישמע בזיונו, ידום וישתוק. איך בלײַב אויף מײַן פּלאַץ און איך וועל ווײַטער בעטן דעם אייבערשטן און איך וועל ווײַטער טון די עבודת השם. גייט מיך נישט אָן וואָס זאָל זײַן מיט מיר. דאָס זאָגט דער רבי, שישמע בזיונו, ידום וישתוק. דאָס איז תשובה. עד כדי כך בזיונות איז אַזוי גרויס? רב. נחמן, טולטשינער, אויך א הייליגער איד געווען אין ברסלב, איך זאג עס פאר אלע פרישע מקורבים וואס קענען נאכנישט ווייסן נאכנישט פונקטליך די נעמען פון די תלמידים פון הייליגן רעבן, א תלמיד פון ר' נתן איז אמאל געגאנגען איז אמאל געגאנגען נישט, איך מיין ר' נחמן דער ר' נחמן טשערינער רב, ר' נחמן טשערינער טשערינער רב, איז אמאל געגאנגען געווען אנגעטון מיט א רעבישע בעקיטשע, איז אים איינער נאכגעלאפן איז אים איינער נאכגעלאפן און גענומען א שטיקל גענומען א טישו, געהאלטן א שטיקל צואה, אפפאל, איך ווייס וואס ס'איז געווען, צו פון דער ערד צו פון א בעל חי, און געגעבן א ווארף אויפ'ן טשערינער רב, געגעבן א וויש אריין די בעקיטשע. די בזיונות וואס ברסלב'ער חסידים האבן אלע יארן געהאט. אז דו ביסט א ברסלב'ער מעג איך דיך פארשעמען, דו כאפסט? דו האלטסט אנדערש ווי מיר, דיין בלוט איז שוין הפקר.

דאס איז דאך אונזער זאך. ישמע בזיונו, שש! ענטפער נישט! שריי נישט צוריק! לאז, ער האט דיך אפגעוואשן, ער האט דיך אפגעפאקט, ישמע בזיונו ידום וישתוק. א מענטש איז זוכה, פלוצלינג גיט א קום אזא בזיון, ער האט גארנישט געוואוסט פארדעם, ער האט גארנישט געקענט טראכטן, איינער עפענט א מויל אויף אים, אין בית מדרש, און הייבט אן אויספאקן אויף אים א מעשה, דו מאכסט דיך דא, דו מאכסט דיך ווי א שיינע איד, דו שאקלסט דיך, דו האסט געטון דאס, געטון יענץ. מ'האלט זיך איין, נישטא מער מחילת עוונות, קענסט דאך פועל'ן יעצט ישועות. ס'איז דא מאסן אינגעלייט וואס ווארטן אויף קינדער, ס'איז דא מאסן בחורים וואס ווארטן אויף שידוכים, און זיי האבן מיטגעהאלטן א מעשה ווי מ'פארשעמט איינעם, צוגעגאנגען שטילערהייט, בעט מיך א טובה, גיב מיך א ברכה, מאך א תפילה פאר מיך, זאג הייליגער באשעפער העלף יואל בן רייצא רעכל זאל זוכה זיין צו האבן קינדער, זאל זוכה זיין צו טרעפן א שידוך, געב א בעט, געב בעט. די ווינדער איבער ווינדער זענען געהאלפן געווארן, ברכות וואס גרויסע רביס האבן נישט געגעבן און עס האט זיך גארנישט גערוקט. אזוי איז עס, א מענטש באקומט א בזיון און ער דערהאלט זיך און ער גייט אן, אבער אונזערע לייט זאגן די גרעסטע בזיון איז ווען ווען ווען ס'איז פון זיך אליינס, ווייל ווען איינער שרייט אויף דיך איז אויך אביסל כבוד, ווי נישט ווי די גאנצע שול האט אנגעהויבן זאגן האסט געהערט? מ'האט פארשעמט די ראש ישיבה, האסט געהערט? מ'האט אים פארשעמט דעם בחור, האסט געהערט? גיי נעם א ברכה פון אים. מען קען שוין באקומען א פרנסה פון דעם אויך, עס קען אמאל זיין איינער וועט רחמנות האבן, איינער וועט אפשר שרייבן א טשעק, אבער ווען דער מענטש אליינס האט א בזיון, ער איז אנגעפאטשט פון קאפ ביז פיס, עס רוקט זיך ביי אים גארנישט, ער מאכט קבלות, ער נעמט זיך אן, ער גייט אויפשטיין צופרי, אזוי אריינגעשלאפן, ער האט נעכטן אנגעפאנגען א נייע דזשאב, אזוי אריינגעשלאפן אז דער בעל הבית זאגט אים, דו זעסט אינדרויסן, דו זעסט אינדרויסן, גיי אינדרויסן און מאך צו די טיר און קום נישט אריין נאכאמאל, אזוי בלייב אינדרויסן, א בזיון, ס'איז דאך א מורא'דיגע בזיון פון זיך אליינס. נאך פאר דער בעל הבית שיקט אוועק א בזיון פון זיך אליינס, איך האב אפגעמאכט אז איך גיי שוין נישט זיך אויפרעגן. ער האט זיך אזוי אויפגערעגט, ס'איז דאך אזא בזיון פאר מיר, איך האב זיך אפגעמאכט אז איך גיי מער נישט וואטשן, איך גיי מער נישט קוקן, און ער טרעפט זיך אין שאול תחתית ומתחתיו, און ער טרעפט היינט אין שאול תחתית איז אזא גרינגע זאך צו גיין, אמאל האט מען געדארפט האבן א קאר, גיין ערגעץ אנקומען, היינט שאול תחתית איז דאך אין דיין בעט מיט דיין טעלעפאן וואס ווי איז שאול תחתית ווי דארף מען פארן? ס'איז אמאל געווען די תקנה א בחור טאר נישט מאכן קיין לייסענס, מורא געהאט ער וועט האבן א קאר ער וועט ערגעץ אנקומען, היינט איז דאך עס א טובה פאר אים, אזוי איז ער פארנומען מיט דעם, ער איז פארנומען מיט גוטע זאכן, ער גייט און ער קומט און ער ברענגט זיין ער פיקט אויף זיין טאטע פון די עיריפארט ער טראגט זיין זיידע ער טוט א חסד ער טראגט א מפיץ ער איז פארנומען מיטן קאר,

אז ער איז דער משגיח דארט און ער וועט אויך מאכן אפאר דאלער, ער וועט אויך מאכן אפאר דאלער, זיי זענען אונטער א אונטער א ארגענעזעישן וואס נעמט קעיר פון דירות, לא דובים ולא יער, נישטא קיין ארגענעזעישן, ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז דא נאך איינער מאכט געלט, און בחורים זיצן, בחורים האבן עס פארציילט, בחורים פארציילן מיר עס, נישט מ'האט מיך פארציילט, מ'פארציילט עס נאך היינט, מ'זיצט אין די דירות און מ'קומט נישט ארויס משבת לשבת. און לאמיך יעצט רעדן פון די ערליכע בחורים וואס היטן נאך שבת, לאמיר רעדן פון ערליכע וואס היט נאך שבת און עסט נאך כשר'ס, זיצט און ליגט אין בעט, ליגן דארט אויף די אלע מיט מיט קליינע סקרינס מיט גרויסע סקרינס און מען וואטשט גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכת דמים, די ערגסטע זאכן, די ערגסטע זאכן רחמנא לצלן, ס'איז א פחד, א פחד. אבער איך האב מיך שוין אזויסאך מאל פארגענומען אז איך גיי זיין גוט, און איך זע מיך נאכאמאל אין מיין ישמע בזיונו ידום וישתוק. איך גיי נישט, איך גיי נאכאמאל צוריק גיין צום אייבערשטן, איך גיי עס נישט אפלאזן. דאס איז די שיינקייט פון א איד, ישמע בזיונו ידום וישתוק, איך לאז נישט אפ דעם אייבערשטן, זאל זיין מיט מיך וואס זאל זיין, ווער רעדט נאך אז א מענטש, דאס איז אלץ ביי א בעל תשובה הייבט זיך דאס אן, א בעל תשובה דארף וויסן אזוי, א בחור מאכט אפ אז ער גייט זיין וואויל, זאל ער וויסן אז זיינע עבירות גייען אים צוריק שלעפן. וואס הייסט זיינע עבירות גייען אים צוריק שלעפן? ער האט אפגעטון מיט בחורים מיט חברים נישט גוטע זאכן, און ער האט אפגעמאכט אז ער גייט זיין א ערליכע איד, פלוצלינג ויבוא א בחור איז דא און ער שרייט אויס, האהאהא דו מאכסט זיך אזוי וואויל, איך גיי יעדן איינעם דערציילן וואס האסטו געטון אין דארמעטארי דארט און וואס האסטו געטון דארט, דו ביסט דאך א כ'וויל נישט זאגן וואס, ביסט דאך א מנוול. דאס איז בעל כרחך גייט עס אריבערגיין, צו מען וויל צו מען וויל נישט, קודם כל זאל מען וויסן אז א מענטש טוט אן עבירה, זאגט דער רבי, באלד קומט א בזיון, באלד קומט א בזיון, ווער רעדט נאך אז א מענטש טוט עבירות אין זנות, חזל זאגן אז דער אייבערשטער האט אריכות אפיים אויף אלע עבירות, ער ווארט, ער ווארט דער מענטש זאל תשובה טון, חוץ ווען עס קומט צו זנות און ניאוף. דארט גייט עס, קלאפט אויס א בזיון אזוי שנעל, פלוצלינג קומט איינער און ער פארציילט פאר יעדן איינעם, ער מאכט זיך, ער איז נאכגעלאפן קינדער, ער האט געקיצלט קינדער אין מקווה, און ער. יוי! יוי! איך ווער פארשעמט פון קאפ ביז פיס, האסט מיך אפגעגאסן פון קאפ ביז פיס, נו וואס זאל איך יעצט טון? א מענטש קען תשובה טון, א מענטש קען אלץ אנהייבן פון דאסניי, נו, וועט עס אויך זיין א כפרה פאר מיר, ישמע בזיונו ידום וישתוק. ישמע בזיונו ידום וישתוק. נו וואס זאל איך טון אז א בחור עפענט אויף א מויל אויף מיר און אויף אנדערע בחורים און הייבט אן זאגן און מאכט זיך איך גיי שיקן א טעקסט מעסעדזש וואס ער האט מיר געשיקט פאריאר און איך גיי דיר שיקן א קליפ וואס ער האט מיר געשיקט און איך גיי דיר שיקן וואס ער האט געשיקט פון זיך רבונו של עולם וואס דארפסטו געדענקען אלטע זאכן דאס איז דאך א לאו אין די תורה עס שטייט דאך אין חזל זאגן אונאת דברים מען טאר נישט צוגיין צו א בעל תשובה און אים זאגן אה וואס האסטו געטון פאריאר וואס האסטו געטון פאריאר? וואס האסטו געטון צוויי יאר צוריק? דו האסט דיך אנגעפירט, דו האסט דיך אנגעפירט שמוץ, דו האסט דיך אנגע, דו האסט דאך אריינגעפירט בחורים, נו, אז איך בין עס יא אדורך און איינער שרייט אויף מיר, ישמע בזיונו ידום וישתוק, איך טו תשובה. וואס טאקע איז די עצה אז א מענטש האט נעבעך א צווייטן אראפגעשלעפט אין עבירות? אז מען רעדט שוין פון דעם, דארפסט וויסן איינע פון די זאכן, כ"ד דברים המעכבים את התשובה, דער רמב"ם שרייבט, ס'דא פיר און צוואנציג זאכן וואס האלט צוריק א מענטש תשובה טון, נישט אז א מענטש קען נישט תשובה טון, ס'איז שווער פאר א מענטש תשובה צו טון, אבער א מענטש קען אלץ תשובה טון, נישטא אזא זאך א מענטש קען נישט תשובה, איינע פון די זאכן איז, חוטא ומחטיא, אז דו האסט געטון אן עבירה,

מיך אליינס האט א עלטערע בחור אראפגעפירט אין שמוץ און ווי בין איך געגאנגען נאכדעם און איך בין איך האב גענומען בחורים און איך האב זיי מטמא געמאכט אבער וואס זאל איך טון איך האב נישט געוואוסט די רגע וואס איך האב געהערט א שיעור וועגן דעם ס'האט מיר געכאפט איך האב נישט געוואוסט אז מען טאר עס נישט טון איך האב נישט געוואוסט ס'איז דא אזעלכע מענטשן איך בין א שוגג איך בין א אינו יודע פרעגט ער וואס קען איך יעצט טון איך בין איך פאר שוין צום הייליגן רעבן סיון און איך זאג תיקון הכללי יעדן טאג און איך זאג משניות און צוביסלעך צוביסלעך זע איך שוין די ליכטיגקייט איך גיי שוין ארויס פון איך זע אז איך האב א וועג ארויסצוגיין פון מיין פון מיין פלאנטער, אבער וואס טו איך מיט מיינע תלמידים? דיין תיקון איז הפצה. ס'איז איין תיקון. ס'איז גיין צו דיינע חברים און זיי געבן ספרים פון רעבן. און זיי געבן א א נאמבער וואו מ'קען הערן שיינע חיזוק אויף שמירת הברית, ווי מ'קען זיין אפגעהיטן. ס'איז זייער גרינג צו זאגן, וואס דארף מען רעדן פון שמירת הברית? וואס א פנים דו האסט? ס'דא א קאטשקע. ס'איז דא א קאטשקע וואס ווען זי זעט א בעל חי קומט, א בער קומט, ווערט זי אזוי דערשראקן אז זי פארלירט די אטעם, אז זי שטעקט אריין די קאפ אין די ערד, און ביז ס'בארואיגט זיך. די בער קומט נישט. ס'איז נישט דא קיין, ס'איז מער נישט דא קיין בער. האסט אמאל געהערט פון די קאטשקע? כ'ווייס, אזוי האב איך געהערט פון מיינע רעביס אין חדר. כ'ווייס נישט. זיי פלעגן זאגן פאר א בת היענה. בת היענה ווען ס'זעט א א חיה טורפת קומט און וויל איר פארצוקן ס'קען נישט אוועק לויפן ס'איז נישט גענוג שנעל צו לויפן געט א גראב אריין א קליינע גריב געט א שטעק אריין די קאפ ס'איז גארנישט דא מען דארף נישט מורא האבן פונעם בער די בער קומט און עסט אויף די בעל חי אזא פנים האסטו וואס דארף מען רעדן פון שמירת הברית וואס דארף מען רעדן צו קינדער פון קדושה וואס דארף מען רעדן פון קדושה די קינדער פאלן קרבנות קרבנות פאלן. קיינער ווייסט נישט קיינער רעדט נישט מען מאכט זיך ווי מען ווייסט נישט די עיקר איז אינדרויסן די בילד איז אזוי שיין ס'איז אזוי שיין א פולע ישיבה מיט פארמאכטע בעקיטשעס א פולע ישיבה מיט פארמאכטע רעקלעך דו ווייסט וואס טוט זיך דו ווייסט ווי בחורים פאלן דו ווייסט וואס גייט אריבער אויף א בחור.

ס'איז מיר געקומען. זאג איך דיר ס'איז מיר געקומען. איך גריס אלץ איך האב דא איינער פון מיינע מלמדים איך וואק אים דורך, אוי. ער וואוינט ער האט מורא געהאט פון אנפאנג אוי אפשר איך בין געפארן אויפן פליגער אויך האב איך געטראפן איינער פון מיינע מנהלים פרעגט ער מיר דארף איך דיך איבערבעטן. די מנהל דארף מיך איבערבעטן? אסאך מאל האט מען אזוי מורא מען כאפט זיך נישט אז די קינדער ווערן גרויס, אפשר גייט ער מיך, איך בין אמאל געזיצן מיט איינעם אין בית מדרש געלערנט בחברותא, און יענער איז געווען א מלמד, ער האט געהאט א גאנצע פרשה, און ער זאגט מיך וואטש מיך, וואטש מיך, וואטש מיך, זאג איך וואס גייט פאר? איינער איז אריינגעקומען דא און איך האב אים געשלאגן אלס קינד און ער גייט מיך שלאגן, און איך ציטער, וואטש מיך. מיינע מלמדים האבן יא גערעדט, ברוך השם. אבער וויאזוי זאל איך האלטן געמיינט? איך האב קיינמאל נישט געוואוסט אז ס'איז דא א זאך ווי שמירת הברית. נישט געוואוסט. איך האב געמיינט ס'איז נישט קיין איידעלע זאך. פיין. ס'איז נישט קיין איידעלע זאך, בין איך נישט די איידעלסטע מענטש. אסאך מאל, דו רעדסט נישט קלאר צו קינדער. דו רעדסט נישט, דו רעדסט אמאל, דו רופסט אמאל אראפ א בעל דרשן און ער, קינד פארשטייט, אקעי, ס'איז נישט די איידעלסטע זאך וואס מ'טוט, נו פיין. איך בין נישט עפעס די איידלסטע מענטש. איך האב א נסיון, ס'ציט, ס'ציט, די יצר הרע ציט צו טון שלעכטס. קיינער האט מיר נישט געזאגט אז דאס איז מורא'דיג שעדליך, דאס איז מורא'דיג הארב, און דאס קען צוגרונד לייגן מיין נפש, רוח, נשמה, מיין גוף. אלעס וואס איך האב אין מיר, און איך גיי ליידן פון דעם, א גאנץ לעבן וועל איך ליידן. אז א מענטש איז נישט קיין שומר הברית, ער ליידט פון דעם א גאנץ לעבן, קומען צו מיר אידן מיט גרויע בערד, זיי קענען זיך, ממש, זיי ווייסן נישט וואס זיי טוהן, זיי ווייסן נישט וואס זיי טוהן, די רבי'ס עצות, די רבי'ס עצות העלפט, די רבי'ס עצות העלפט, די איין עצה, זאגן משניות און גיין אין התבודדות, רעדן און שרייען צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער, הייליגער באשעפער, וואס בין איך שולדיג אז מען האט נישט גערעדט צו מיר, הייליגער באשעפער, איך וויל זיין א גוטע איד ווי אלע גוטע אידן, און וואס און וואס בין איך שולדיג אז מען האט יא גערעדט צו מיר און איך האב עס נישט אזוי פארשטאנען, איך בין געווען א קינד, איך האב נישט פארשטאנען אדער און אפילו איך האב יא פארשטאנען, איך ווייס נישט, איך בין איך בין אראפגעפאלן. און וואס איז די עצה טאקע איינער וואס נעבעך מטמא געווען אנדערע, נע ער זאל וויינען ער איז ערליך, ניין. איך וויל גיין הפצה, איך וויל עוסק זיין אין הפצה. און וואס איז די עצה פאר איינער וואס מאכט חוזק פון א צדיק און ער קומט נאך דעם, דו פארציילסט מיך אז מענטשן שטעלן אפ ר' נתן און זיי בעטן אים, איך האב דיך פארשעמט אמאל ביי הפצה, צו קענסט מיר מוחל זיין? זאגסט מיך אז ר' נתן זאל עס מוחל זיין. מען קען נישט מוחל זיין, ווען מען פארשעמט א מפיץ קען מען נישט מוחל זיין. ס'איז דא אויף דעם געוויסע הלכות. מוהרא"ש שטעלט אוועק אין אשר בנחל אן א שיעור מאל, איינער וואס האט מבזה געווען צוריסן די ספרים און גערעדט צו מענטשן קעגן די ספרים, דו ווילסט תשובה טון? ס'איז דא איין תקנה פאר דיך, דו זאלסט נעמען יעצט דיין געלט און דרוקן ספרים, דאס קענסטו טון, נעם דיין געלט גיב פאר א מפיץ גיי דרוק ספרים, איך דרוק אפ טויזנט קונטרסים וואס איך האב צוריסן, און גיי פארשפרייט עס, דאס איז, קען איך עפעס, ביסט מיר מוחל? אז מיך פריוואט האסטו געטשעפעט בין איך דיר מוחל, אז איך בין אריין געקומען אין א בית מדרש טיילן ספרים און דו האסט געעפנט א מויל אויף מיר און דו האסט געשריגן און און דאס איז גורם געווען אז מענטשן זאלן נישט וועלן נעמען די ספרים, און וואס ווייסטו וויפיל מענטשן דארפן חיזוק? וואס ווייסטו וויפיל בחורים. דראפען זיך, אינדרויסן זעט מען עס נישט, די הוט איז גוט און די בארד איז גוט אבער אינעווענדיג, יא אייבישטער נישט אייבישטער יא יא, זאל איך יא סטראגלען ווייטער נישט, זאל איך אפלאזן זאל איך נישט אפלאזן, און די קונטרס וואלט אים געקענט העלפן, די גיליון וואלט אים געקענט העלפן. ס'איז מיר א פלא אז דו ביסט אזוי גרינג מוחל. פיין, פאר דיין כבוד קענסטו מוחל זיין, אבער דו ווילסט, דו ווילסט איבערבעטן דעם צדיק די ספרים, גיי זיי מוחל, דרוק ספרים. איך וואלט דיר געהייסן אפילו גיין הפצה אליינס, אבער וועסט מיר זאגן דו קענסט נישט, דו פילסט ווי, כ'ווייס נישט, די ערד עפנט זיך אויף, אדער כ'ווייס נאך נישט וואס, וואס די בושה פון גיין הפצה איז, און, און, און די אלע וואס דרייען זיך אין, אין היכל הקודש, בזיונות וועט עטס סיי ווי סיי האבן. א אינגערמאן פארציילט מיר היינט ער האט געהאט אזא בזיון. ער האט געהאט אזא בזיון אין בית מדרש, און איינער האט אנגעפאנגען אזוי צו שרייען אויף דעם, הער אויף צו לייגן דא גליונות מיט קארטלעך! און ער זאגט מיר, איך האב קיינמאל אין לעבן נישט געלייגט קיין גליון און א קארטל, אבער ווי דו גייסט עפענסט אויף ספרים הייבן אן ארויסצופאלן גליונות און קארטלעך, זאג איך אים, נו, קענסט דאך שוין גיין הפצה פאר די געלט, זאג איך אים, קענסט דאך שוין גיין הפצה, ווייל בזיונות וועסט דאך סיי ווי סיי האבן. וועסט אריינגיין א שיעור מיט אים, קום אהער, קום אהער, זאג מיר, דו לייגסט די זאכן דא? קומט דיך געבן אזא שריי הויעך, דו קענסט דאך שוין לייגן, קענסט שוין גיין פארשפרייטן דעם הייליגן רעבינ'ס עצות, אז דו ווילסט איבערבעטן די ספרים, וועסטו גיין, וועסטו גיין הפצה, און דאס. האסט געוויזן פאר א בחור שלעכטע זאכן, האסט גערעדט צו א בחור שלעכטע זאכן, יעצט און דו האסט דיך געגעבן א כאפ גוט צוריק צום אייבערשטן דורך דעם רבין, און יענער נעבעך סטראגלט אין לעבן, יענער איז יעצט, יענער איז אויף דאופ, און מען דארף אים שוין יעצט איינשפארן, און מען דארף אים שוין אראפ נעמען א פיס, און מען דארף אים שוין אראפ נעמען א הענט, איך ווייס אז ס'גייט רחמנות, וואס וועסטו יעצט טון? וואס וועסטו יעצט טון? נו, כ'ווייס א בחור איז געקומען, ער האט אזוי געוויינט צו מיר פאר פופצן יאר צוריק, ער איז געקומען דא, ער וויל דא קומען, ער וויל זיין א איד, ניין, מען האט אים נישט געלאזט קומען, נו, לאזט קומען, איין טאג האט ער אנגעפאנגען נעמען דאופ, און ער איז נעבעך אזוי קראנק געווארן פון די שעדעליכע דאופ אז מען האט פשוט געדארפט, ער האט שוין נישט קיין פיס היינט, נו, וויאזוי קענסטו מיך איבערבעטן? ווי קען, מיך קענסטו איבערבעטן? איך בין נישט ברוגז אויף קיינעם, איך זאג סיי וואס א יעדע נאכט ברוך השם דעם דעם הריני מוחל לכל מי, קריאת שמע שעל המיטה ליינט מען הריני מוחל לכל מי אבער דו דו מאכסט חוזק פון די ספרים, נעם יעצט, קענסט נישט גיין הפצה? נעם יעצט געלט, רוף אן קרן הדפסה, דרוק ספרים, געב עס פאר א מפיץ, זאג אים דאס זאל זיין א כפרה פאר מיר וואס איך האב געטוהן. אדער אז דו האסט גערעדט צו א בחור שלעכטע זאכן, אדער דו האסט האסט גערופן א יונגל אין א זייט און דער אייבערשטער זאל אפהיטן אידישע קינדער. כ'פנים איך ווייס נישט ווי איך בין דא איך בין דא אריין דו האסט געבעטן איך זאל רעדן פון בזיונות און דו האסט געבעטן פון כיבוד אב ואם איך ווייס נישט ווי איך בין דא אזוי אוועקגעפארן אבער. פאסטן האט מען נישט קיין כח. דייעט האט ער נישט קיין כח צו גיין. די דאקטער זאגט אים דו מוזט גיין אויף דייעט ווייל אז נישט גייט זיין זייער ביטער. האט ער נישט קיין כח צו פאלגן. און פאסטן האט ער כח. וועל איך נעמען דעם הייליגן רבינ'ס עצה, עיקר התשובה, ישמע, דער אר"י הקדוש זאגט אז א מענטש איז פוגם איין מאל בברית, איין מאל בברית, פוגם, דארף מען שוין פאסטן פ"ד תעניות. פ"ד תעניתים. איך האב געהאט א זיידע אזא צדיק, האט א גאנץ לעבן געפאסט. האט נישט געוואוסט פון רבי'ן. געוואוסט פון רבי'ן אביסל אבער איך ווייס נישט אויף וואס ער האט געפאסט, מיר האט אויסגעקוקט אז ער לערנט דאווענט א גאנץ לעבן געפאסט און געפאסט, א גאנץ לעבן געפאסט. ווייסט נאך ווער האט געפאסט א גאנץ לעבן? איר ווייסט פון דעם? ראש חודש האט ער געגעסן.

גאנצע טעג פאסט און פאסט און פאסט, שוין אונז האבן מיר באקומען דעם רבי'ן א מתנה, א נייע דייעט, דו גיסט דיך א נידל און און און און דו קענסט עסן, דו פארלירסט, דו פארלירסט וואג, שוין דארפסט נישט אויפהערן עסן. איך קען נישט. דער רבי זאגט אז ער האט קיינמאל נישט געטרינקען פארן דאווענען וואסער. מעולם לא שתה אפילו מים קודם התפילה. בערל, א פרישער בחור, א, כ'וויל אזוי שטארק פאלגן יעדע שיחה פון רבי'ן, קומט מיר פרעגן וואס די זאך וועגן קאווע? קען מען טרינקען קאווע פארן דאווענען? קען מען נישט טרינקען קאווע פארן דאווענען? זאג איך אים, דער רבי, דער רבי האט נישט געטרינקען קאווע פארן דאווענען, אין אלע ברסלב'ע שולן איז נישטא קיין קאווע, מוהרא"ש האט יא געטרינקען קאווע פארן דאווענען, און. איך פרוביר צו צולייגן קאפ וויפיל איך טרינק, אסאך מאל איך בין אזוי אפגעשוואכט דארף איך טרינקען, אסאך מאל איז מיר שוין גענוג א האלבע קאפ טרינק איך עס נישט אויס, טראכט איך נאכן דאווענען וועל איך עס ענדיגן, נישט סתם טרינק און טרינק און טרינק פארן דאווענען, נאכדעם איך גיי פאסטן, דער אר"י הקדוש זאגט גיי פאסטן, קודם כל ווי קען איך פאסטן, ווי קען איך פאסטן, האסט נישט גענוג טעג צו פאסטן, זאגט דער רבי ישמע בזיונו ידום וישתוק.

ישמע בזיונו ידום וישתוק, ישמע בזיונו ידום וישתוק, איך וויל דיך איבערבעטן, איז די שענסטע זאך, אז די ווייב טוט עפעס, זי האט נישט געדארפט רעדן צו מיר אזוי, און מען רעדט שוין נישט, מען רעדט שוין נישט פאר אפאר שעה, יואל, מען רעדט שוין נישט פאר א טאג, און ס'הייבט זיך אן אויפבויען א גאנצע תיק. נישט א תיק, נישט א תיק, נישט אמעריקאנע תיק, א תיק פון ארץ ישראל, א גאנצע פאלדער, א גאנצע, נו, א פייל, ס'בויט זיך אויף א גאנצע פייל, מ'רעדט נישט אזוי, און בכלל וואס די גאנצע זאך, בקיצור, און וואס א מינוט ס'גייט אריבער לענגער וואס מ'רעדט נישט קומט צו קלארע ראיות ברורות והוכחות אז דאס איז נישט די וועג וויאזוי מ'דארף צוגיין צו א צו א מאן, פארשטייט זיך ביי איר אויכעט, און די מאן גייט און ער זאגט זיי מיך מוחל. בעט איך איבער. דאס איז ישמע בזיונו ידום וישתוק. איך בעט איבער. און איך גיי נאכאמאל אין די זייט און איך וועל נאכאמאל זאגן הייליגער באשעפער זיי מיר מוחל. הייליגער באשעפער איך ווייס איך האב געזינדיגט. הייליגער באשעפער איך דארף תשובה טון. הייליגער באשעפער איך גיי שוין זיין א ערליכע איד. אה! יעצט האב איך באקומען אזא זיסע מתנה פון רעדן. רעדן צו די אייבערשטער. א ווארט! א ווארט רעדן צו די אייבערשטער. הייליגער באשעפער. זאג הייליגער באשעפער. האסט אמאל אינמיטן טאג טוט זיך טויזנט זאכן דארפסט ערלעדיגן.

הייליגער באשעפער, וואס? פלעין אזוי אזוי ווי א קינד, טאטע, טאטי, טאטי, אזא נחת, אזא פארגעניגן, טאטי, טאטי, מאמע, מאמע, פרוביר עס, שיע, פרוביר, שיע! זאג, הייליגער באשעפער, שטיל, קיינער זאל נישט הערן, מאך אזוי, קיינער זאל אפילו נישט זען אז דו ביסט פון די בחורים וואס מאכן עס נאך. נו, הייליגער באשעפער, שמולי, זאג, הייליגער באשעפער, ס'איז שווער ארויסצוזאגן הייליגער באשעפער, הייליגער באשעפער, באשעפער דו ביסט דא, באשעפער דו ביסט מיט מיך. מתנה פון רעבן, א מתנה פון רעבן, מוהרא"ש פלעגט זאגן, נאכזאגן פון ברסלב'ע חסידים, מוהרא"ש, אליינס דאס איז מיר שוין גענוג, פאר דעם אליינס האט זיך שוין געלוינט אלעס. אוי, דער רבי געבט אונז אזוי סאך גוטע עצות און אזוי סאך גוטע שכל, פאר דעם אליין צו וויסן, ארויסזאגן הייליגער באשעפער, הייליגער, וואס איך האב געוואוסט אלס קינד אז צדיקים פלעגן טון, צדיקים פלעגן אזוי אינמיטן טאג זאגן רבונו של עולם, רבונו של עולם איך בענק מיך צו דיך, פלעגט מען פארציילן מ'האט אמאל געהערט דעם צדיק רופט זיך אן רבונו של עולם. און מוהרא"ש האט מיך אויסגעלערנט דו קענסט אויך זאגן רבונו של עולם. ס'איז נישט נאר פאר גרויסע צדיקים, ס'איז פאר יעדן איינעם מקטן ועד גדול. הערשי, שוין געזאגט, הייליגער באשעפער היינט, זאג הייליגער באשעפער, זאג, זאג, שטילערהייט, הייליגער באשעפער, זאג. זאג, זאג, זאג. זאג, הייליגער באשעפער העלף מיך. עס קומט חנוכה, מען גייט אנצינדן די מנורה. דו זיצסט ביי דיין מנורה. ביי א בחור איז עס נאך גרינגער. א טאטע, א אינגערמאן, איז שוין א שווערע זאך ווייל פונקטליך ווי מאך איך התבודדות ביי די מנורה? איך דארף דאך, עס טוט זיך דא אז איין רגע, איין רגע מאך איך צו מיינע אויגן פליען מנורות און און די קינדער זוכן צו שפילן מיט די פייער. עס איז א לעבעדיגע מצב. אבער א בחור? ס'איז ביי מיין מנורה. איך זאג, הייליגער באשעפער, איך וויל א חתן ווערן. שוין, געמאכט התבודדות. שוין, קען שוין גיין שפילן דריידל. איך זאג, הייליגער באשעפער, איך וויל א חתן. הייליגער באשעפער, איך וויל יעדן טאג רעדן צו דיך. הייליגער באשעפער, איך וויל דאווענען שחרית מנחה מעריב. איך דאווען נישט. איך דאווען נישט, פשוט כמשמעו. כ'האב א גראבע גארטל און כ'האב גראבע זאקן און איך דאוון נישט, איך דאוון נישט שחרית מנחה מעריב, וואס איז דאס וואס וואס טוט מען מיט דעם? הייליגער באשעפער איך דאוון נישט! וויאזוי קען מען זוכה זיין צו דאווענען? יואל!

קומט די ישיבה לערנט אים שוין איינער אויס אז די שטיקלעך קען מען אויסלאזן. ס'איז דא מגיד שיעורים וואס ווילן זיין ערליך און זיי ווילן ווייזן די הלכה אין שלחן ערוך, אין שלחן ערוך שטייט אויב דו וועסט נישט קענען כאפן די מנין, לאז אויס. ניין! ער איז שוין פערטיג פאר די לעבן, דו האסט אים יעצט געוויזן די הלכה צו כאפן די מנין, ער ווייסט שוין אהא, סאו די עכט עכט דאווענען איז וואס? ס'ווענדט זיך ווען. שיעור א', ישיבה קטנה, איז עכט דאווענען. הייב אן שנעל פסוקי דזמרה, הייב אן הודו. שיעור ב', הודו איז פסוקים פון דברי הימים און פון זאג השם מלך ברוך שאמר און פון דארט גיי ווייטער. שיעור ג' ישיבה קטנה, וועסטו שוין וויסן א נייע סוד. זאג ברוך שאמר, אשרי.

שמע ישראל און שמונה עשרה, דאס איז די דאורייתא, אזוי הייליגע באשעפער איך וויל דאווענען שחרית מנחה און מעריב נישט אויסלאזן קיין פינטל פון דאווענען, איך בין געווען אין ישיבה אין ליבערטי אין שטעטל האט מען געעפנט א ישיבה דארט, פרעגן מיך די בחורים צו עס איז אמת אז אז מוהרא"ש פלעגט נישט זאגן שומר ישראל. נאך תחנון לדוד אליך ה' נפשי אשא איך קען איך קען ענק אויסזאגן אלע זאכן וואס מוהרא"ש האט אראפגענומען אבער עטס מוזן אויך זאכן וואס מוהרא"ש האט צוגעלייגט מוהרא"ש פלעגט זאגן תפילה קודם התפילה די תפילה פון ר' מיילך ערלעדיגט יעצט ווילסט אראפ ס'אמת אז מוהרא"ש פלעגט נישט זאגן קוה אל ה' חזק ואמץ לבך וקוה אל ה' ניין מוהרא"ש נאכן יום אין כאלקינו האט מוהרא"ש אנגעפאנגען. מוהרא"ש האט נישט געזאגט אהם קוה. קוה די די דריי פסוקים ס'איז אין די סידור איז אויך קלענערע אותיות כ'ווייס נישט אויב האסט באמערקט. סאו איך קען ענק אויסלערנען די זאכן וואס מוהרא"ש האט נישט געזאגט אבער עטס מוזן צולייגן צו מוהרא"ש, ביי מוהרא"ש איז געווען דאווענען תפילה קודם התפלה האט זיך עס אנגעפאנגן.

אלע ביזנעסער ווערט אלעס מסודר. כ'האב געליינט אלס קינד איז דא א ספר אידישע חכמות ופיקחות, האסט אמאל געזען דעם ספר יואל הכהן? שטייט דארט אז א איד האט זיך פאראמפערט מיט א גוי, און האסט אמאל געזען די מעשה? געגאנגען צו א רב, צו זיין רב, כ'דענק נישט פונקטליך וואסערע רב, האט ער אים געזאגט אז ער זאל היינט פארלאנגען גיין צום שופט, ער זאל נישט געבן קיין פאר טעג. זאגט ער אים פארוואס היינט? זאגט ער אים ווייל דו האסט נאך שחרית מנחה זיך אנצוגרייטן די טענות, דער גוי אין איין טאג וועט ער נישט קענען אנגרייטן וואס צו זאגן ביים געריכט, אבער אז דו דאווענסט שחרית מנחה, אזוי איז עס, נו, דו ווילסט אדער דו ווילסט נישט, אז ער האט א קאורט היינט, איז פון אדון עולם ביז אדון עולם פונקטליך, אויב וועט די לויער זאגן אזוי, איך קום אריין אזוי, איך גריס די דזשאדזש, און זאל איך נעמען א פלי בארגען, נישט. ס'איז אלעס ווערט מסודר, אלעס פונקטליך וויאזוי מ'דארף רעדן מיט יעדן, היינט דארף איך מיך טרעפן מיט א מיטינג, סאו שאקלט זיך, אבער אלעס ווערט מסודר פון די מיטינג, רבונו של עולם בעט עס דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך איך וויל דאווענען, בעט עס בעט עס, הייליגער באשעפער איך וויל אינזינען דאס דאווענען. מתנה וואס אונז האבן באקומען פון הייליגן רבי. די שיעור איז נישט אזוי מסודר, אנגעפאנגען מיט מיט רעדן פון פון בזיונות, און מ'איז אריינגעפארן אביסל צו כיבוד אב ואם, מען איז אריינגעפארן נאכדעם צו אביסל קדושה, און אביסל אכטונג געבן פון נישט ווערן, יעצט געט יעצט דערמאן איך מיך שוין טאקע ווי מ'איז אריינגעפארן אין קדושה, אז עס איז אויך א חלק פון בזיונות, אז א בחור מאכט אפ ער גייט זיין וואויל, און ער האט יא געהאט אמאל געשיקט עפעס א מעסעדזש פאר איינעם, ער האט יא אמאל גע די אייבערשטער זאל אפהיטן, איך ווייס נישט ער איז געווען אין. איך ווייס נישט וואס, ער איז געגאנגען, האט געטון נישט גוטע זאכן מיט חדר, קומט אהין, אה, איך וועל פארציילן פאר יעדן איינעם וואס דו האסט געטון, נו, פארצייל, וואס זאל איך יעצט טון? וועט עס זיין א חלק פון מיין ערליכע איד, איך בלייב ביים אייבערשטן, איך לאז נישט אפ די, ישמע בזיונו ידום וישתוק, מעריב און מען גייט טאנצן.